ערשטע זאך דארף מען אונז זאגן מען דארף זיך זעצן לערנען אזוי איז די נוסח, נוסח הרגיל אין ישיבה דארף זיך זעצן לערנען, אין דעם איז דא א אמת, לערנען שמעתתא בעיא צילותא דארף א גרויסע ישוב הדעת, דארפן קלארקייט מנוחת הנפש צו קענען לערנען, נאך א זאך וואס מען קען זאגן מען דארף אויפשטיין לערנען. דאס הייסט מען דארף אויפשטיין, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק ויעירני המלאך הדובר בי כאיש אשר יעור משנתו. אזוי ווי מען שלאפט, אדער שלאפט מען ממש, שלאפט ביינאכט דארף מען אויפשטיין צו לערנען, אדער מער טיפער פון דעם אבער בדרך משל, שלאפט מען, אונז זענען אין א עולם השינה, אין א עולם הפארשלאפענקייט. איז נישט אויף צו צו וואס מ'וואלט געמעגט זיין אויף צו וואס מ'וואלט געקענט זיין אויף. מ'דארף אויפשטיין צו לערנען. די צוויי די צוויי וועגן זענען אפילו אפשר אזוי ווי א סתירה ווייל מ'קען טראכטן מ'זאגט אז מ'דארף זיך זעצן לערנען פשט אז מ'איז צו אויף יא ס'באמבלט די קאפ מיט אלע מיני הפרעות מיט אלע מיני שטותים מיט אלע מיני נייעס מיט אלע מיני פאליטיק מיט אלע מיני וויכוחים. מען דארף זיך אביסל, זעץ זיך אוועק, רואיג, טראכט אביסל. ווען מען זאגט אז מען דארף אויפשטיין, איז משמע פארקערט. דו ביסט גארנישט אויף, דו ביסט פארשלאפן, ליגסט אין בעט, מען דארף אויפשטיין. און אוודאי איז עס נישט אמת'דיג א סתירה. ס'נאר אזוי ווי נגלה, נגלה און נסתר. געווענליך ווען מ'וויל זאגן נגלה זאגט מען זעץ זיך לערנען. די תפיסה פון עולם הנגלה, פון די וועלט פון הלכה, פון די וועלט פון מסדר זיין די וועלט מיט שכל. שכל התורה אפילו. עס איז דא אסאך שאלות, די וועלט איז פול אזוי ווי די זוהר זאגט פון כשר, כשר פסול, טהור טמא, מותר אסור, דארף וויסן וועלכע איז וואס, וועלכע איז וואס, מאכט מען מלאכת בורר, מאכט מען מלאכת ישיבה, מען זעצט זיך אוועק און מען איז מברר וואס איז יא וואס איז נישט, און ווי איז יא און ווי איז נישט, דאס אלעס אבער עסומט אז די וועלט איז בסדר, עס איז נאר צומישט, עס איז נאר מורא'דיג צומישט, מען דארף עס מסדר זיין, מען דארף זיך אביסל אויסטוהן, מען דארף זיך אביסל מנתק זיין פון די רעסט פון די וועלט, מען דארף זיך אביסל. אזוי איז די נארמאלע סאו-קאלד וועג פון לערנען די וועג פון לערנען נגלה די וועג לערנען נגלה מיין איך נישט די נושא מיין איך די נקודה די אופי נפשי פון לערנען נגלה מען גייט מען דרייט זיך נישט מען גייט אריין קומט אריין יא קום אריין לערנען קום אריין מען גייט אריין אין בית מדרש אין בכניסתו לבית המדרש אומר גייט אריין אין בית מדרש מען מאכט די טיר און מען זעצט זיך לערנען אונז ווייסן דאך אבער אז די וועלט איז נישט אזוי, ס'איז נישט אמת. עס קען זיין אלעס כשר, עס קען זיין אלעס טהור, עס קען זיין אלעס קדוש, עס איז נישט, עס איז נישט דאס. וויאזוי ווייסן אונז דאס? איינע פון די זמנים, איינע פון די וועגן, ס'איז דא אסאך וועגן פון מעורר זיין את הלב, מעורר זיין מיינט כפשוטו אויפוועקן, אסאך וועגן פון אויפוועקן א מענטש, אסאך, אונז האבן א גאנצע תורה, תרי"ג, די גאנצע דרכי מנהגי ישראל, די גאנצע וועג וויאזוי אונז לעבן, איינע פון די סודות פון דעם איז געמאכט אויפצווועקן א מענטש, אזוי ווי מען בלאזט שופר, עורו ישנים משנתכם, אזוי ווי אלעס, דארף דאך וויסן וואס איז די שארפסטע רמז אז. אז ס'איז נישט גענוג דאס, ס'איז נישט גענוג. ס'איז דא זייער אסאך וועגן פון עס פרובירן צו מסביר זיין. אן א סוף וועגן, ווער ס'ווייסט, כ'זאג דא א כלל, און אלעמאל זענען זיי אזוי ווי פיש אין וואסער, מ'האט אזויפיל וואסער און מ'כאפט נישט וואס די וואסער איז פאר. עני חסידיש ספר וואס מ'וועט לערנען, עני מוסר ספר וואס מ'וועט לערנען, זוכט וועגן צו מסביר זיין פאר מענטשן, בפרט חסידישע ספרים, בפרט חובות הלבבות, ספרים פון עבודה פנימית, ס'הייסט, אזוי ווי עוסק אין נסתר, אזוי ווי עוסק אין פנימיות הלב. זוכן אן א סוף דרושים אן א סוף וועגן ווי אזוי קען מען מסביר זיין פאר א מענטש אז ס'איז נישט בסדר ס'איז נישט גענוג מען דארף נישט נאר זיך זעצן לערנען אנדערע ווערטער ס'איז נישט גענוג זיך צו זעצן לערנען ס'איז נישט גענוג צו וויסן ווען איז די גאפל מילכיגס און ווען איז עס פליישיגס נאכדעם לי יציע וואס זאגט וואס זאגט די גדול וואס זאגט די וואס זאגט די סוד לי יציע מ'וועט אלעמאל וויסן ס'וועט נישט זיין קיין שום ספק עס וועט זיין אלעמאל וויסן וועלכע ס'זענען מילכיגע מעסערס און פליישיגע מעסערס קיינמאל נישט זיין צומישט מ'וועט וויסן יעדע זאך וואס איז גוט און וואס איז דעמאלטס

פארוואס? ווייל ס'איז נאך א מצוה, נאך א זאך וואס מ'דארף טון, אקעי, מצוה, נאך א מצוה, דארף מען וויסן, שוין ווייטער וויסן וועלכע לולב איז כשר, וועלכע אתרוג איז כשר, וועלכע מצה איז כשר, מ'ווייסט שוין אלעס, און יעצט פעלט אויס גארנישט, יעצט קען מען ווייטער צוריק גיין שלאפן רואיג, א איד קען לערנען גאנץ משנה ברירה, אורח חיים, אלע זעקס חלקים, און ס'האט אים אלעס געהאלפן, ס'איז געווען א גוטע, א גוטע סליפינג פיל, ס'האט אים אלעס געלאזט, געהאלפן בלייבן שלאפעדיג, ס'הייסט, ס'נישטא גארנישט, און ער האט פראבלעמען, עס גריזשעט אים עפעס, עס קוועטשט אים דא, עס קוועטשט אים דארט, ער ווייסט דאך נישט וואס צו טון, מוטשעט ער זיך, קען ער זיך האבן א הוה אמינא אז ער קען ערגעץ אנקומען, ער ווייסט שוין ברוך השם אלעס, ער ווייסט אפילו לכתחילה לכל הדעות, ער קען זיך אויסרעכענען, דער אתרוג וועט זיין כשר לכל הדעות, און דער לולב וועט זיין כשר לכל הדעות, און די מצה וועט זיין כשר לכל הדעות, עס איז נישטא קיין שום פראבלעמס אויף דער וועלט, אלעס איז מסודר, אלעס איז מורא'דיג גוט. און ער שלאפט. ברוך השם, ער קען צוריק גיין שלאפן. איך וויל דו כאפט דו אור וויש נושאיך. נאר אזוי ווי דער ס'איז געווען ספרים וואס האבן געזאגט תלמיד שלאפן די גמרא איז בחינת שינה. בחינת בחינת שלאפן. ער קען גוט שלאפן. אזוי אזוי לערנט ער דער איד. און זעהן עס און זעהן עס בחוש און זעהן עס בחוש אסאך אין א געוויסע וועג א פרומע איד איינער וואס ער מיינט ער ווייסט שוין אלעס ער האט שוין ווייסט שוין פונקטליך וואס מען דארף טון יעדן טאג פון די יאר די מערסטע פארשלאפנסטע מענטש וואס מען קען זיך מצייר זיין נישט קיין שום זעזוע עס געשעט נישט גארנישט ברוך השם

יעצט הייבט מען אן צו כאפן אז דאס איז נישט א גוטע פארשלאפענע צדיק גמור וואס שלאפט רואיג אין סוכה, נישט דאס מיינט מען, דארף זיין א צדיק שאינו גמור, אין אנדערע ווערטער דאס וואס דו האסט געמיינט איז א צדיק גמור איז זיכער נישט קיין צדיק גמור, אזוי ווי די תניא איז מסביר באריכות וואס הייסט צדיק גמור, ער ברענגט ראיות, פלפולים, אבער די תכלית פון די גאנצע פלפולים פון אנהייב תניא איז צו ווייזן פאר א מענטש אז צדיק גמור איז נישט איינער וואס טוט אלעס בסדר, ער איז די גרעסטע נישט צדיק. ער איז אפשר אפילו א בינוני אפשר אפילו א רשע ווייסט ער שבע תועבות בלבו דו האסט דאך גארנישט געטראכט דו האסט דיך גארנישט אויפגעוועקט דו ביסט דאך דו ביסט א עולם הזה'ניק דו ביסט דאך א גאנצן א גאנצער מענטש א גוי א גוי גמור אז אז לעצטע וואך האב איך געטראכט אז דו ביסט א גוי איך זאג דיך האסט געטראפן קיין מענטש וואס גייט אזוי גוט אין לעבן ווי דער גוי אלעס בסדר די קינדער די הויז די קאר די בויט די ס'איז געוואלדיג גייט ארום מיט אזא מין בויך אזא דאס איז נישט קיין צדיק, דאס זיכער אז דאס איז נישט קיין צדיק, און די תורה איז נישט געקומען צו מאכן מענטשן פאר אזעלכע סארט צדיקים. איז קרא עלי מועד לשבור בחורי. און ס'איז דא איין זמן אין די יאר, תקופת השנה, א מצוה, מ'קען עס רופן א מצוה אבער אך און וויי מיט זיין נאך איין מצוה. נאך איין מצוה פון להתאבל על ירושלים נאך איין מצוה פון וויינען אויף גלות השכינה און ס'איז פשוט אז ס'ארבעט נישט ווייל מ'קען זיין זייער פרום ס'איז דא זייער אסאך וואוילע אינגעלייט פרומע בחורים און יא וואס איז ס'שטייט אז מ'דארף זיין מיצר ודואג און מ'גייט זיך מ'גייט זיך מ'גייט זיין מיצר ודואג מ'גייט זיך זארגן אויפן חרבן פורים ס'ארבעט נישט און יעדער איינער ווייסט אז ס'ארבעט נישט. ווייל עס איז נישט געמאכט נישט אזא סארט מצוה, מען דארף עס נישט, ס'נישט דא, מען קען מדייק זיין, ס'איז דא דיוקים, מען איז מחיוב צו זיין טרויעריג, מען דארף זיך פירן טרויעריג, בלה בלה בלה בלה בלה. ס'גייט נישט. רבותי, בין המצרים איז איז איז אויפגעצוועקט מענטשן ווען זיי כאפן אז די מצב איז נישט בסדר, זיי זענען נישט בסדר, די וועלט איז נישט בסדר. דער נישט ריכטיגע פרעזידענט האט געוואנען די עלעקשנס דער יא ריכטיגע האט געוואנען אבער איז א רשע גמור וכו' וכו' די וועלט איז נישט בסדר ס'איז נישט בסדר ס'איז קראנק ס'איז חרוב ס'איז צעדרייט ס'איז צעחושט ס'איז צעמישט יא מען קען אלעס מען קען האבן מעטשינג מעטשינג קליידער פאר אלע קינדער און גיין מיט קערידזשעס מען גייט אין כולל און מען גייט אהיים מען גייט אין די ארבעט און ס'איז אלץ ס'איז ס'שטימט מורא'דיג ס'נישט דא קיין אין פרץ ואין יוצאת ואין ס'גארנישט דא און ס'איז שטות. די וועלט איז נישט דאס איז נישט די ריעל ווארלד ניין עס פארהאן די עכטע וועלט אויב איינער וויל זען און ס'איז ברוך השם היינט שוין דא ס'שוין דא א עצה פאר דעם ס'איז דא א רבי האט א גאלדענע א גאלדענע תשעה באב בענקל יא איך מוז עס נאר די אמת'דיגע וועלט זעט נישט זעט אויס מער אזוי ווי תשעה באב ווי עס זעט אויס סוכות אמת אמת ווייסט יעדער איינער מ'דארף נישט קומט אן צו אסאך שאלות אזוי ווי מען קומט אן צו אסאך שאלות אין אונזער וועלט, יא וואס וויינט מען תשעה באב, אפשר שוין דא, אפשר איז שוין דא א מדינה, אפשר איז דא ציונות, וואס איז די ענין און אהער און אהין, איז באופן הכי רחב יא, אויף די ברייטסטע אופן, קען מען מדייק זיין די אלע חילוקים דארף מען קען מען מדייק זיין, אבער אויפן ברייטסטע אופן, איך ווייס נאך נישט וואס מען וויל. מ'קען דארף נאר עפענען, מ'דארף נאר עפענען די צייטונג, מ'דארף נאר קוקן אין די פראנט פעידזש, אין די בעק פעידזש, אין די צדקה צעטלעך, אין די אין די קאמפיינס, מ'דארף נאר קוקן אויף די אויף אויפן וועלט, עס איז נישט קיין קשיא פארוואס מ'זאל וויינען, איך רעד נישט שוין נישט פון היסטאריע, פון די אידישע היסטאריע, פון די אלע וועלטליכע היסטאריע, וויפיל עוולות זענען דא, וויפיל צרות זענען דא, כ'מיין די אידישע היסטאריע איז פול מיט. צרות שוין דאס איז נישט נישט אונזער ענין די מינוט קאנעקשאן מיט היסטאריע אבער די די פרעזענט קארענט איווענטס אלץ גייט אזוי גוט די וועלט איז אזוי מתוקן שוין ס'דא א אידישע מדינה אין אין גאנג ווי קוקט אין די נייעס פון די אידישע מדינה ווי ס'זעהט אויס ווי ווי ווי אזוי דילט מען ווי אזוי זעהן אויס די די ארעמע לייט, איך ווייס, די ערליכע אידן, די מענטשן וואס ווילן אביסל אמת אין אלע מיני מובנים. איז אזוי גוט? נישט אזוי גוט. יעדער איינער ווייסט. יעדער איינער האט א אנדערע שיטה. יעדער איינער איז זיכער אז די צווייטע, די אנדערע פארטיי איז שולדיג. זאל זיין אזוי. אבער די וועלט איז נישט מסודר. מען דארף דאך פארשטיין, גיין אביסל טיפער פון דעם. דארף דאך זיין נישט זיין קיין טיפש. איז דא א ריזן פארוואס די אלע זאכן זענען נישט ריכטיג איז דא עפעס אנדערלייאינג איז דא עפעס וואס ליגט אונטער דעם וואס נישט די ריכטיגע קאנדידאט געווינט יא ווייל פראפאגאנדע נו און פארוואס איז דא פראפאגאנדע ווייל דאס איז א עולם השקר ווייל די וועלט איז ביז דערווייל לפחות נישט מסודר עס איז נישט בסדר די וועלט איז נישט בסדר און די ריכטיגע אויב איינער איז א ריכטיגע הבנה אין קארענט איווענטס ריכטיגע הבנה אין מצב העולם איז צו זיצן אויף דער ערד און צו צערייסן די קליידער און זאגן איכה ישבה בדד דאס דאס איז דער אמת. ערשטע ערשטע ערשטע שלב רייט פירסט די ערשטע זאך איז נישט זיין קיין שקרן ערשטע זאך איינער וויל זיין עניטינג די ערשטע זאך איז נישט זיין קיין שקרן נישט זיך נארן נישט זיך נארן וועגן וואס די וועלט איז נישט זיך נארן וועגן גארנישט ערשטע זאך דאס איז די אמת אמת לאמיתו אה אויב דאס איז אמת הייבט מען אן, הייבט שוין דא צו וועם צו רעדן, גאר אולי מאד, אז א בחור, א צעבראכענע בחור, מ'קען אים אפשר מאכן פאר א חסידישע בחור. מ'קען אים אפשר מאכן פאר א חסידישע, מ'קען אים אפשר מקרב זיין צו געטליכקייט. קען, די נישט צעבראכענע בחורים קען מען גארנישט מיט זיי טון, גארנישט. בלייבן פארשלאפן, שלאפן. אך ווייל בהבל בא ובחושך ילך, און אלץ זיין בסדר, מיט א גוטן שידוך, און א גוטן חתונה, און די נחת פון די קינדער, און אזוי ווי ער איז אויפגעשטאנען אזוי איז ער געגאנגען שלאפן, און א גוטן פורים. איז די ערשטע סטעפ, איז דא אזא טיר, איז דא אזא אזא סדר וואס איז מצטייר אין חסידישע ספרים איז מצטייר. איז דא סטעפ, איז דא סדר המדריגות. מ'דארף אנקומען פון שבעה עשר בתמוז ביז שמיני עצרת. דאס איז בערך די סדר המדריגות וואס זיי שטעלן פאר. אין אין אנדערע ווערטער און די זוהר שטעלט עס אזוי פאר אזוי האבן די ארי' הקדוש און די חכמי צפת חכמי הקבלה האחרונים האבן אזוי פארשטאנען די סדר הזוהר, הגם איך בין נישט זיכער ווי עס שטייט בפירוש מען דארף אריין מעיין זיין, איך וועל רעדן וועגן דעם אין א מינוט, אנדערע וועגן ווי אזוי מען קען זעהן די סדר, אבער מען זאגט ס'דא א סדר יעדן טאג איז דא אזא סדר, ס'דא אזא זאך חצות מען דארף אויפשטיין, אה. ערשטע זאך מ'דארף אויפשטיין נישט גענוג צו זיצן לערנען יא קום מען זיצט לערנען נאכן גאנצע פרישטיק ס'געווען אלץ כשר מיט עדה החרדית מיט הידור מיט תרומות און מעשרות הפרשת חלה און אלעס מ'האט איבערגעמאכט עס איז כשר מ'קען זיך זעצן לערנען רואיג פארשלאפן דאס איז דאס איז דאס איז נישט פאר די זאך דארף קודם זאגט די זוהר מ'דארף אויפשטיין ערשטע זאך מ'דארף אויפשטיין ווייל יעדע פרשה כמעט הייבט זיך אן די זוהר מיט אזא לשון וואו כ'זע ס'האט זיך אפגעהאקט די כ'האף אז נישט צו לאנג איז געווען שטיל. על כל פנים, אונז לעבן אין א וועלט וואו וואו די שכינה האט נישט קיין ווארט. לקולך השמיעיני, יא? אז איינער וויל רעדן, אז איינער רעדט בשם געטליכקייט, יא, געטליכקייט איז גרינג צו רעדן דערוועגן, ווייל יעדער איינער ווייסט אז דער רבי מיינט נישט ערנסט, יא? ער רעדט פון גאט אבער ער מיינט זיך, אקעי. איז קען מען זאגן אנדערע ווערטער, ווער ס'רעדט בשם גערעכטיגקייט, צדק ומשפט מכון כסאך, די צדק איז א נאמען פון די שכינה, צדק מיינט די שכינה. איינער זאגט אז ער רעדט בשם די נאמען פון גערעכטיקייט די נאמען פון נישט טון עוולות די נאמען פון זיין גוט איינער צום צווייטן ער זאגט ער זוכט געטליכקייט ער זוכט צו זיין גוט מען לאכט אויף אים דאס איז די פאקט פון די וועלט קוק אין די נייעס סאו מיר האבן נישט יא איך ווייס אין די היימישע צייטונג מאכט זיך כאילו אבער יעדער איינער ווייסט אז ער מיינט עס נישט ערנסט יעדער איינער ווייסט אז אז ווי האט יענער געזאגט דער רבי מיינט עס נעבעך ערנסט יא יעדער איינער ווייסט אז דער רבי מיינט עס נישט ערנסט און אויב איינער זאגט נו וואס הייסט עס קען דאך זיין מען לאכט פון אים דאס איז גלות השכינה, דאס איז די פאקט פון די וועלט. די שכינה איז אין גלות. און זי ליגט אין דער ערד, טיף אין דער ערד. אז אויב אזוי, וואס זאגט די זוהר, וואס זאגט די אר"י הקדוש, דו ווילסט טעסטן די שכינה, דו ווילסט רעדן מיט די שכינה, דו ווילסט דיך. איז קודם, גייסטו גיין צו וואו זי איז. קען דאך נישט גיין, קען דיך נישט טרעפן וואו זי איז נישט. אויב יעצט איז א זמן גלות, און יעצט, אין אלע מיני אופנים, איז יעצט א זמן גלות. און ער וויל זיך קאנעקטן מיט גאט, אזוי ווי אונז זאגן, גאט איז נאר נאר דא ביי די אמת. דער אייבערשטער איז אמיתי, אלוקיו בו. דער אייבערשטער געפינט זיך נאר אין די אמת. און אויב די אמת איז אז די מצב איז גוט אין דער ערד, וועט מען גיין גוט אין דער ערד צו טרעפן גאט. נישטא קיין אנדערע פלאץ צו גיין. אויב איינער וויל פליען אין הימל, וועט מען אים זאגן, האלאו, ראנג פלעיס, ראנג אדרעס, דא איז נישט גאט, דא איז אלע פעיקערס, יא, אין הימל דרייען זיך אלע בלאפערס. דו ווילסט זוכן גאט? זעץ דיך אוועק מיט דוד המלך, זעץ דיך אוועק, תפילה לאני כי יעטוף, הייב אן צו פארען אביסל. שערי דמעות לא ננעלו ביי די וויינעדיגע מענטשן ביי די שכיבת לעפרא מענטשן ביי די וואס ליגן אין דר'ערד בגשמיות און ברוחניות מיינט נישט מיינט נישט ליגן אין דר'ערד איז נישט קיין מדריגה איינע פון די ווען מען ווערט מורא'דיג פארקוועט נאך א מצוה יא עס מאכט זיך אז מען האט מצליח געווען און געגאנגען צו אלע דרשות פון די משפיעים און זיך נתעורר געווארן וועגן די בית המקדש איך ווייס וואס נאכדעם פילט ער זיך נאך גוט יא איך בין א צדיק ברוך השם אה, רוב מענטשן וויינען נישט אויף גלות השכינה וויינט ער דאך נישט. מקיים געווען די מצוות, מצוות אבילות על ירושלים. רחמנא לצלן. מען פילט זיך שלעכט, און דער זיך פילן שלעכט, דאס איז וואס מען רעדט פון. און אז מען פילט זיך שלעכט אז מען קען נישט, דאך פארט פון די פראבלעם, אויב איינער גלייבט אז מען וואלט געדארפט וויסן, וואלט די וועלט געדארפט קעירן אביסל וועגן וועגן געטליכקייט, וואלט געדארפט קעירן אביסל וועגן גוטס, און מען קעירט נישט, און ס'איז, און נו. אבער דאס איז אמת אז ס'דא א געוויסע נחמה אין דעם דארף דא קומען מיט נחמה ס'דא אין דעם א נחמה אז מען קען יא וויינען איז גוט אבער נישט מען וויינט בתור צדקות נישט קיין שום צדקות צו וויינען דאס איז נישט קיין צדקות לעצטע יאר וואס זאגט דאס איז נישט קיין צדקות נישט קיין מעלה נישט קיין גדלות ס'איז א הכרה אין די קטנות א הכרה אין די שפלות אין די פארדרייטקייט און פארמישקייט און פארקלייצקייט פון די וועלט דאס איז וואס ס'איז אה. אז מען קען גיין דארט, איינער קען דארט זיצן. דאס איז א שווערע זאך, שווערע זאך. דער אר"י הקדוש האט געזאגט אז מען זאגט תיקון חצות זאל מען זיצן אויף דער ערד כפשוטו, און לייגן אש אויפן קאפ כפשוטו. געלעבט אין זייער גופני, זייער גופניות'דיג, זייער ממש. יא יא, ס'פאסט נישט, ס'פאסט נישט. זייער שווער פאר מענטשן. ס'איז שווער פאר מענטשן אז מען זיצט שבעה צו זיצן אויף דער ערד. פארוואס? מיר זענען מענטשן, מיר זענען. מען פליט אין די הימל מען פליט מען זיצט אויף בענקלעך און מען דרייט זיך און יא ער גייט זאגן א מחשבה א טייטש דאס דאס קען מען אפשר הערן אבער ניין ניין נישט קיין מחשבה עס איז נישט קיין טייטשן אין דער ערד זיצט אין דער ערד פאסט אים נישט פאסט אים נישט עס לעבן נישט אין א וועלט וואו ס'איז וואו ס'איז אנערקענט וואו מען מעג בכלל מכיר זיין אין די אמת. אזוי שטייט המכבה את הנר בשביל ה... בשביל רוח רעה פטור, יא? אז דער רמבם מאכט וואס הייסט המכבה את הנר בשביל רוח רעה? איינער האט נעבעך מרה שחורה, איז דעפרעסט. איז וויל ער אויסלעשן די לייט. פארוואס לעשט ער אויס די לייט? ווייל די לייט איז פילט אים שקר, אמת? ווען ער איז דעפרעסט, ער זאגט איך וויל נישט קענען זעהן נישט קיינעם, איך וויל נישט קיין לייט, איך וויל די וועלט זאל זיין טונקל אזוי ווי ס'איז אינעווייניג, יא? ס'איז שקר, ס'איז לייט, וואס, וואס לייט? ס'איז בסדר די וועלט, אלץ גייט שוין גוט, יא? אדער ס'איז נישט דא קיין מער קיין ארעמע לייט, ס'איז נישט דא מער קיין עוולות, די, די, די, די מלך איז שוין, איז שוין א מלך במשפט, נישט קיין מלך זקן וכסיל, יא אזוי? יא, פיין. איז וואס, איז וואס טאנצטו, וואס הענגסטו לעכטער? וואס איז דאס? הייב איינמאל אויסלעשן די לייט. ויקרא השם צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולחגור שק דער אייבישטער זאגט יא די וועלט איז מען גייט מאכן מען גייט זיך מכיר זיין אין דעם פאקט אה אז מען איז מכיר אין דעם פאקט אז מען זיצט אויף דער ערד כפשוטו און מען וויינט צי באטינקט מען זיך כפשוטו צי אויב זאגט מען די סדר השנה איז דא אזוי ווי די ערשטע זאך די ערשטע זאך איז שבעה עשר בתמוז די ערשטע זאך איז תשעה באב די ערשטע זאך איז די דריי וואכן ס'איז גוט באקאקט מען ליגט אין דער ערד דאס איז וואס ס'איז אה איז דא דא אזא אתחלת נחמה, נישט נחמה אז מען פילט זיך גוט אז מען וויינט, נחמה אז אזוי ווי די טבע איז, אזוי ווי די טבע, פארוואס פארוואס די רוח רעה לעשט אויס די לייט, ווייל ער פילט זיך בעסער, וואס הייסט ער פילט זיך בעסער? ער לעבט שוין נישט אין קיין סתירה, ער איז ער איז שוין נישט קיין זייפן, ער איז נישט קיין שקרן מער, ערשטע כלל, אמת איז דאך שוין אלעס, די איינע ברעקל אמת איז דאך שוין דא גאנץ גאט אין דעם, אבער ער ליגט שוין ער ער איז שוין ווייסט שוין אז ווייסט שוין די פראבלעם, ער איז שוין דא, אה! קען ער שוין אויפוועקן, דא. נישט אז דו ווייסט אז דו שלאפסט קענסטו זיך אויפוועקן. ביי דעם ווען מען ווען איינער איז סעד און ער קען נישט וויינען איז דאך נאך ערגער יא ווען ער וויינט אה איז זיין זיין נפש זיין מציאות זיין הנהגה שטימט מיט די פאקטן שטימט מיט די רעאליטעט שטימט וואס איז בפנימיות יעצט קען מען זיך אנהייבן בויען עפעס פון דעם. דאס הייסט, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא ממש מושך עליו חוט של חסד ביום, שטייט א לשון הגמרא, און די זוהר דרשנ'ט די לשון הגמרא זייער אסאך מאל, בעומק גדול על פי סוד, אבער פשוט וואס ער זאגט עס מיינט אזוי, אזוי איז הלכה למעשה וואס מען דארף טוהן, מען דארף אויפשטיין ביינאכט, דאס הייסט צוברעכן די חושך הלילה, צו טרעפן, נישט צוברעכן נאר צו זיין דארט און אויפשטיין מיט דעם, נאכדעם ווען עס קומט אן אינדערפרי, אה, איז לעכטיג, ס'ווערט ליכט לעכטיגער אינדערפרי, די פאקט איז אז ס'ווערט לעכטיגער אינדערפרי, נו, אויב נישט די גאולה שלימה איז א משהו גאולה, א גאולה פרטית, מ'האט שוין, מ'קען נאך פאר א מינוט זיין קלארער, יעצט קען ער אויפשטיין, און יעצט, די, די חן, די חוט של חסד, וואס ס'געקומען ביינאכט, וואס הייסט א חן, וואס הייסט א. הקדוש ברוך הוא מושך אליו חוט של חסד, עברי טייטש, חוט של חסד איז די טייטש וואס האט חן, יא, אז ער טרעפט א מענטש, פילט אז עפעס איז אמת, פארוואס איז עס אמת? ווייל דער מענטש פאר אפאר מינוט ביינאכט האט זיך קאנעקטעד מיט די אמת פון דער וועלט, דאך אלע אנדערע מענטשן לעבן דאך אין א גג על גג, יא, לבוש מתוך לבוש, די שקר זיינען דאך אויך א לבוש פון נאך א שקר, ביז מען קומט אן צו די אמת, ווייס איך נישט אפילו וואו ס'איז, אז איינער האט נעמט אפאר מינוט א טאג, אפאר מינוט א יאר, יא, ממש אז, מ'איז נישט מחויב, מ'איז נישט מחויב. נישט מחויב יעדע מינוט, און אבער אז ער האט געטראפן אפאר סעקונדעס, אפאר סעקונדעס א יאר, אפאר שעה א יאר, אפאר וואכן א יאר, וואס ער דערמאנט זיך פון די פון די רעאליטעט פון די וועלט, און ער קאנעקט זיך און ער גיבט פאר דעם א עקספרעשן, ס'איז אזוי ווי פרעקטיס, יא די ערשטע זאך וואס מען דארף פרעקטיסן איז צו זיין אמת'דיג, עניטינג וואס מען טוט אז ס'איז שקר איז דאך גארנישט ווערט, און אויב איינער איז דאך נישט אמת'דיג, איז דאך נישט אמת'דיג א צדיק, איז דאך נישט אמת'דיג גוט, איז וואס וועט זיין? אה! מ'קען פרעקטיסן וויינען אויף דעם וואס איז נישט גוט, מ'קען פרעקטיסן צו קרעכצן, וויינען, איך ווייס נישט א מדריגה, מ'קען פרעקטיסן צו מאכן וואס איז נישט גוט, מ'קען פרעקטיסן דאס פאר צוויי סעקונדעס א טאג, צוויי סעקונדעס א יאר, יעצט שוין איז דא אין דעם מענטש עפעס א, עפעס א ברעקל, עפעס א חלק אמת שוין דא, ער איז שוין נישט אינגאנצן א בלאפער, ער איז שוין א משהו ווייניגער בלאפער, און אוודאי איינער טרעפט אים, יעצט ווען ער גייט שוין יא, און ער דארף שוין זיך פירן מיט, ס'עפנט זיך אביסל חסד, חוט של חסד, ביינאכט איז גבורה, אינדערפרי איז חסד, יא, ס'מאכט זיך אויף אביסל חסד, ער קומט צו שחרית. זעסט אז דאס איז א מענטש וואס עפעס ערגעץ האט ער א קאנעקשאן מיט מיט די ריאליטי ערגעץ האט ער א קאנעקשאן מיט די מצב העולם כפי שהיא מיט די מצב השכינה כפי שהיא אה ער קען זיך מחבר זיין מיט די שכינה ער קען אויפהייבן מיט די שכינה דעם איז דא איז דא צוויי צוויי אנדערע וועגן פון רעדן וועגן די מצב פון אויפשטיין חצות דאס וויל איך אה, מדגיש זיין אונז רעדן שוין צוריק אביסל מער אין לערנען ס'איז דא וואס די זוהר זאגט די וועג וואס די זוהר געווענליך זאגט עס איז פשוט אז מ'דארף אויפשטיין ביי חצות, ווייל ווען מ'שטייט אויף ביי חצות איז די צייט אז זאגט די זוהר דער אייבערשטער קומט דעמאלטס אריין אין גן עדן, היושבת בגנים, מיינט די גן עדן, און דעמאלטס ווער ס'טרעפט זיך דארט, איז ער טרעפט זיך דארט מיט כביכול מיט די אייבערשטער, עס איז געבויט אויף מדרשים, די אייבערשטער פליט אין די הימל ביינאכט, ער קומט אין גן עדן, לערנט תורה מיט די צדיקים, דאס איז די צייט, דאס איז פשוט טייטש. און די אריז"ל האט מנהיג געווען, איך ווייס נישט אפשר איז דא א מקור פון דעם אין די זוהר, איך זע נישט אין די פרשה זיכער נישט, אפשר אין אנדערע פלעצער, אז. די ערשטע זאך פאר מען לערנט דער אריז"ל זאגט אויך אז די עיקר איז מען זאל לערנען ביינאכט אבער פאר דעם זאל מען זאגן תיקון חצות זאגן אביסל קאפיטלעך תהלים פיוטים איכה און מען וויינט אביסל אויף גלות השכינה און דאס בדרך קבלה איז געבויט אויף דעם ס'דא נאך פרט פרטים אין דעם ס'איז געבויט אויף דעם וואס די זוהר איז מסביר אז ביינאכט איז מידת הגבורה אזוי ווי מיר לערנען שפעטער ראש השנה שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני אלע יחודים הייבן זיך אן פון צד שמאל, הייבט זיך אן פון די לינקע האנט כביכול, מידת הגבורה, און צווישן דעם, פון דעם הייבט זיך אויף, הייבט זיך אויף די מידת תפארת החסד, הייבט, קומט מען זיך מחבר די שכינה לבעלה. און וואס די שייכות פון די צוויי זאכן איז מוז ווען נאר אזוי ווי אונז האבן, אזוי ווי אונז האבן געלערנט. ס'איז דא אזוי ווי א זייער שיינע, א זייער געשמאקע דעסקריפשאן פון די אויפשטיין ביינאכט, פשוט אז עס איז שטיל, מ'קען לערנען, מ'קען הערן אביסל די מלאכים זינגען, מ'קען קען זיך מתבונן זיין אויף העכערע זאכן, אבער וויאזוי טוט מען דאס אז אונז לעבן דאך נישט אין די וועלט, די בית מקדש איז נישט דא, ס'איז נישט, אונז זענען נישט אין די עולם התיקון, אונז זענען נישט עמעצן אין גן עדן, זענען דאך דא אויף עולם הזה, אה, אראפגיין, אזוי ווי די אר"י לערנט, די שכינה גייט אראפ ביינאכט, גייט אראפ אין עולם הבריאה, ס'גייט אראפ, גייט אראפ, וואס הייסט ס'גייט אראפ? דאס איז בעצם אליינס די יחוד פון צד הגבורה, ס'גייט אראפ, וואס הייסט ס'גייט אראפ? דארט איז עס. ס'איז דא צייט מען קען זיך דערמאנען בכה תבכה בלילה וואס הייסט בכה תבכה בלילה זאגט די מדרש בייטאג איז דא אסאך נויז בייטאג נישט אז דא אסאך נויז דא אסאך נפשיות'דיגע נויז מען דארף דאך טוהן מען דארף מען קען נישט קען נישט וויינען אפילו איינער האט א גרויסע צרה די מדרש דערציילט א מעשה פון א אלמנה איר מאן איז געשטארבן נו זי וויינט בייטאג ניין בייטאג נעמט זי קער פון די קינדער זי ארבעט זי טוט וואס מען דארף טוהן ביינאכט טרעפט זיך א מענטש אליינס. איז בכה תבכה בלילה. און אזוי אזוי איז די די תכונת השכינה כביכול אזוי ווי די הנהגת העולם. בכה תבכה בלילה, אה איז די מענטש שטייט אויף ביינאכט, קודם וויינט ער א מינוט. אדער פון דעם וואס ער שטייט אויף, מיט דעם ווייזט ער אז ער וויינט, פארוואס שטייט א מענטש אויף ביינאכט? פשוט פשט יא, וואס די מקובלים שטייען אויף ביינאכט. בייטאג איז די וועלט, בייטאג די וועלט ארבעט אויף איר סיסטעם, אז איינער איז נישט העפי מיט די סיסטעם האט ער ליב די נעכט, אזוי איז די תכונה פון מענטשן אסאך מאל, די לשבע בחירות, די צובראכענע בחורים זענען אויף ביינאכט, פארוואס איז ער אויף ביינאכט? ווייל בייטאגס דארף מען זיך, מען פיט נישט אריין הנהגת העולם, דו ביסט א גארנישט, ביסט א אויסווארף, ביינאכט איז שטיל, ביינאכט שטערט דיך קיינער נישט, נישטא קיין משגיח, משגיח שלאפט ברוך השם, קען זיין אויף, מען קען אפילו לערנען. וואס לערנסט נישט באטאג וואס לערנסט נאר באנאכט די באטאג איז די סיסטעם איך בין נישט פון די סיסטעם די מקובלים זענען נישט פון די סיסטעם אונז זענען פון די נכנס לפרדס אונז גייען ארויס פון שטאט אונז גייען זעצן אריין אין בית מדרש אונז שטייען אויף אונז וועקן אויף אונז גייען ארויס פון שטאט אונז גייען אין די גנים אונז זענען אויף ביינאכט אה און דעמאלטס איז מען מעלה אביסל די שכינה פון גלות הייבט מען אן צו טעסטן די חוט של חסד איך האב נאך אפאר מינוט וויל איך אנרירן נאך די צווייטע דרוש פון די זוהר דא וואס וואס איז מסביר און מען דארף עס מסביר זיין הלכה למעשה איך געהאט א הברקה אין דעם און למעשה און עס מסביר זיין די זוהר רעדט וועגן פנחס מען רעדט וועגן פנחס וואס דו דארפסט קענען פרשת פנחס פנחס איז זייער אינטערעסאנטע מעשה די זוהר זאגט א דיוק שטייט פנחס בן אלעזר בן אהרן פשט איז א אייניקל אבער וואס שטייט עפעס אסאך מאל בן אבער די פשוטע פשט פון די מעשה פון פנחס איז זייער אינטערעסאנטע מעשה. וואס איז אינטערעסאנט? דא דער זוהר איז נישט קלאר, צו האלט ממש אזוי, אבער אזוי לערנט זיך רש"י. דער פשוט פשט איינע פון די פשטים וואס מ'טרעפט אין חז"ל. פנחס איז נישט געבוירן געווארן א כהן, ער האט פונקט פארפאסט די הזדמנות צו ווערן געבוירן א כהן, זיינע, אלע זיינע אייניקלעך גייען שוין געבוירן ווערן כהן, זיינע ברידערס, ער איז נישט געבוירן קיין כהן, ער איז געבוירן וואס ער איז. מיט, מיטאַמאָל אין מיטן לעבן, איז שוין געווען אַ יונגערמאַן, איז ער געגאַנגען טאָן עפּעס אַ מעשה, לכּבֿוד דעם האָט ער באַקומען והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כּהונת עולם. און אַפילו מע רעדט נישט דווקא פֿון כּהונה, דאָ איז דאָ וואָס חולקים, ס'איז יאָ געווען דין כּהן, אָבער על כּל פּנים די מדרגה פֿון ברית כּהונת עולם האָט ער זיכער נישט געהאַט פֿאַר דעם. דאָס איז זייער אינטערעסאַנטע זאַך. וואָס איז אינטערעסאַנטע זאַך? ער האט דא באקומען עפעס וואס איז נישט געווען זיינס לכתחילה. פנחס איז דא א מענטש, יעדער מענטש ווערט געבוירן מיט געוויסע תכונות הנפש, מיט געוויסע, נישט נאר מיט געוויסע בחירה האט דאך יעדער איינער למעשה בחירה, אבער ער ווערט געבוירן מיט מיט געוויסע היכי תמצא, וואס איז זיין דזשאב, וואס איז זיין תפקיד, אזוי פשט אז א כהן איז א דזשאב וואס מען ירשנ'ט, מען באקומט. פנחס איז נישט געבוירן געווארן א כהן, ער איז געבוירן געווארן די דזשאב, עס מיינט אין אנדערע ווערטער, זיין עבודה וואס איז געווען שפעטער אין די צווייטע האלב פון זיין לעבן נאך די ברית כהונת עולם איז געווען זייער אנדערש פון די ערשטע עבודה. און די זוהר זאגט עס איז אין די אנהייב איז עס מרומז שפעטער זאגט ער עס בפירוש רבי שמעון מיט רבי אלעזר אז בעצם וואס איז געשען דא איז אז עס איז געווען א מעשה נדב ואביהוא זענען געשטארבן נדב ואביהוא האבן געדארפט צו זיין די כהנים אזוי ווי עס איז משמע אין פרשת במדבר נאכדעם זענען זיי געשטארבן ויכהן אלעזר ואיתמר אה וואס איז מיט נדב ואביהוא זאגט ער יעצט ווען פנחס האט געמאכט זיין זיין עבודה זיין קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל איז האט ער באקומען א גלגול, אדער א עיבור נשמה, אדער א גלגול, מיר רעדן וועגן דעם. די נשמה פון נדב ואביהוא איז געווארן פנחס, הייסט דאס וואס האט געדארפט זיין נדב ואביהוא, ס'האט געווען א פאטענשל נדב ואביהוא האבן געדארפט זיין די מנהיגים, למעשה ס'איז נישט געלונגען, מען זיי האבן געזינדיגט, וואס וואטעווער איז געשען ס'איז נישט געלונגען, ווי גייט די פאטענשל, די די דזשאב וואס נדב ואביהוא, ס'איז געגאנגען, אלעזר ביז דערווייל איז געווארן, אבער עס איז נישט די זעלבע זאך, עס איז געגאנגען צו פנחס. דאס איז איך וויל נאר זען די נקודה רבי שמעון זאגט אז דאס הייסט צדיק שאינו גמור איז לאמיר לאמיר פארשטיין רבי שמעון זאגט ס'דא צוויי סארט מענטשן ס'דא א צדיק גמור און צדיק שאינו גמור און די טייטש פון די מקובלים און די זוהר איז געווען די גמרא זאגט א צדיק גמור ער איז אלעמאל צדיק וטוב לו צדיק שאינו גמור איז צדיק ורע לו און דאס האט מען שוין דערמאנט פריער דאס איז א זייער א מאדנע זאך אז א צדיק שאינו גמור איז א פראוועט זיך נישט קיין צדיק אזוי די מקובלים האבן מסביר געווען אז א צדיק שאינו גמור מיינט צו זאגן ער האט א גלגול, א פריערדיגע גלגול וואס איז נישט געווען קיין צדיק, און ממילא ליידט ער פאר די פריערדיגע גלגול הייסט ער א צדיק שאינו גמור. ר' שמעון האט דא אביסל מעמיק געווען נאך מער און געזאגט, א צדיק שאינו גמור איז איינער וואס איז נישט עוסק אין זיין דזשאב, זיין ער איז אזוי ווי ער זאגט א משל אז איינער וואס די יסוד פון זיין בילדינג באלאנגט נישט פאר אים, באלאנגט נישט פאר אים ס'איז קרום. וואס ער וועט בויען אויף דעם, וועט אלעמאל זיין אז עס וועט נישט פאסן אזוי גוט, עס וועט זיין אביסל קרום. די סארט מענטש, בעצם ס'איז טרעדזשיק, ס'איז א טראגעדיע, ס'איז נישט זיין פאולט, ער האט גארנישט געטון שלעכט, אבער מאיזושהי סיבה, מ'קען אזוי ווי זאגן זיין גוף מיט זיין נשמה שטימען נישט, יא, זיין, ער, ער איז נישט, ער איז נישט אים אליינס. די חלק וואס ער בויט אויף איז נישט אים. און בעצם ווי די זוהר איז מסביר איז פנחס איז אביסל א פארקערטע קעיס ער האט אנגעהויבן פנחס און געווארן שפעטער באקומען די מדריגה פון נדב ואביהוא פון אליהו הנביא באקומען עפעס אנדערש אבער עס איז דא עפעס זייער ענליך אין דעם און ווען מען איז דורך די קנאות פון פנחס מען דארף עס דארף עס דארף מען מפרש זיין עקסטער וויאזוי וויאזוי ס'ארבעט האט ער אויפגעטון און האט אביסל געסאלווט די פראבלעם והיתה לו ברית כהונת עולם. דאס הייסט עס איז געווארן זיינס. יעצט איך וועל נישט אריין, איך וויל נישט, איך פארשטיי נישט אינגאנצן די נושא פון גלגולים, מען דארף פארשטיין פונקטליך וואס ס'מיינט, אבער דאס איז א שפראך, ס'איז א געוויסע שפראך לפחות. און ס'איז א שפראך וואס איז אונז מסביר אביסל די פילינג וואס אונז האבן גערעדט וועגן פריער. דאס הייסט אז א מענטש ווערט געבוירן, עס איז דא צוויי סארט מענטשן, וואס מען קען זיי רופן צדיק גמור וצדיק שאינו גמור, נאר אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען באמת דער צדיק שאינו גמור איז דער צדיק גמור. צדיק גמור איז א מענטש וואס ער איז אים, אלץ איז גוט, ער האט שוין געמאכט די גוטע בחירות, עס איז אים געבליבן גוט, ס'איז דא א רשע גמור וואס איז פארקערט, אבער עס איז גמור, ער איז גמור, דער עיקר איז ער איז גמור, ס'שטימט ביי אים, זיין אלע מדריגות פון הנפש, זיין אזוי ווי מען זאגט אשרי ילדותנו שלא ביישה זקנותנו. יא, עס איז, ער איז אלעמאל געווען וואס ער איז, ער גייט אלעמאל זיין וואס ער איז, זיין משפחה שטימט מיט וואס ער איז, זיין שטוב שטימט מיט וואס ער איז, זיין אה, זיינע תאוות זענען אזעלכע רעבישע תאוות, עס פאסט פאר וואס, פאר וואס ער איז, ער ער איז, ער איז א מורא'דיגע גאנצע מענטש. דאס הייסט א צדיק גמור. א צדיק גמור האט טאקע נישט קיין פראבלעמס אויף די וועלט, ער איז צדיק וטוב לו. טוט דאך גארנישט אויף אויף די וועלט, דאנט טעל עניוואן. טוט דאך גארנישט אויף. אזוי ווי מ'זאגט, די וועלט, די וועלט איז נישט קיין, נישט קיין וועלט פאר צדיקים, פון צדיקים גמורים. און דאס רופט די זוהר אז ער איז נישט קיין גלגול, ער איז כאילו ער איז א מענטש פאר זיך. ער זאגט ער האט נישט קיין קרומע, די זוהר רופט עס ממש האט נישט קיין קרומע גלגולים, לא נוטל גלגולין עקימין, נישט קיין קרומע גלגולים, אזעלכע קאמפליצירטע מצבים פון נפשות, ער מאכט אזוי זאגט ער ער ארבעט אויף זיין אייגענע ירושה נחלה, באחסנתא בני בנין, ער ברענגט מיט די געיטס און ער גראבט גריבער און ער פלאנצט ביימער, אלעס טוט ער ביי זיך אין וויינגארטן כאילו, אלעס איז זיכער מורא'דיג, פילט זיך גוט. נאכדעם איז דא א צדיק שאינו גמור, דאס איז מער אונז יא, צדיק שאינו גמור, ער רופט עס די בני בנין באחסנתא אחרא, ער פילט זיך, די זוהר איז מסביר אז ס'מיינט אז באמת איז ער ער לעבט ער איז משלים אביסל די לעבן פון איינעם אנדערש, אזוי דאס איז די פילינג פון די אלע מענטשן, די אלע אידן וואס זענען סובל פון גלות השכינה, און די סוד וואס מ'דארף דא מסביר זיין איז אז באמת דאס אז די שכינה איז אין גלות אויך אליינס א סוד, סוד הגלגול, זעלבע סוד אזוי ווי א מענטש. די נשמה, די אלטע נשמה כאילו וואס איז נישט, האט זיך נישט קיין עצה געגעבן אין די פריערדיגע לעבן, קומט ער צוריק און ער איז משלים זיך און ער הייבט אן נאכאמאל. און די אמת די סוד פון דעם וואס מען דארף טרעפן די קלארע מקור פאר דעם אויכעט, אבער ס'איז אמת איז אז די שכינה אין גלות איז אזוי ווי א נשמה אין א גלגול, וואס מיינט עס? וואס הייסט א נשמה אין א גלגול? עס איז מוסבר אין אסאך ספרים, מען קען רעדן שארפער למשל ווען א מענטש ווען מען רעדט פון א נשמה למשל פון א מענטש וואס מגולגל אין א בעל חי אבער די זעלבע זאך איז א מענטש ווייל מענטש מיט זיין גוף מיט זיין די וואס א מענטש איז וואס זיינע טבע טבע איז וואס זיין יצר הרע'ס זענען זיין יצר טוב זענען איז דאך ענליך צו אזוי ווי א מענטש די פארטס פון א מענטש און יעצט שטעל זיך פאר אזוי ווי איך זאג שטעל זיך פאר אז א מענטש מ'לייגט אריין דיך אין א בהמה איז מורא'דיג אומבאקוועם, נישט סתם אומבאקוועם, דו פאסט דאך נישט, יא, האט דאך נישט קיין מויל, ער קען נישט רעדן, ער וויל זאגן עפעס, די דעת זיינע, זיין שכל, זיין נשמה וויל דאך עס זאגן, ער האט נישט קיין מויל, ער מוז שרייען, ער מוז נישט, ער קען, ער קען בארקן ווי א, ווי א הונט, ער קען דאך נישט זיין קיין מענטש, און די זעלבע זאך, ווען מ'איז א מענטש איז אין אן אנדערע מענטש, ער וויל זיין א צדיק, ער איז געווען, אדער א רשע, וואטעווער ס'איז, און ער קען נישט, ער האט דאך אנדערע טבע, און דאס ווייטער צו מ'איז מפרש גלגול כפשוטו איז וואס פונקטליך ארבעט גלגול אליינס, דאס איז א געפיל וואס די אלע צדיקים שאינם גמורים, זיי זענען באמת די צדיקים גמורים, זיי קענען דאך זיין די בעלי תשובה וואס זענען גרעסער פון צדיקים גמורים, דאס איז די געפיל וואס זיי האבן, ער געפינט זיך אין א צווייטנס הויז, אזוי ווי היינט איז דא טרענס יא, געבוירן אין די נישט ריכטיגע גוף, יעדע נשמה איז טרענס באמת, די די וואס די זוי וואס עס גלייבן און עס איז א געפיל ווייטער, וואס איז די שיטות פון נשמות קען מען לערנען ביי די שיעור פון נשמה, ביי די איינער וואס האט די געפיל וואס מ'רעדט. פילט אז ער איז נישט אין ריכטיגע גוף, נישט נאר א זכר אין א גוף פון א נקבה, א גאט, א מלאך אין א גוף פון א מענטש איז אויך טרענס, און נישטא קיין, נישטא קיין שום אפערעישן וואס מ'קען מאכן דאס צו פאררעכטן, ס'איז יא דא, די אפערעישן איז צו זיין א צדיק, יא, די אפערעישן איז צו זיין איינער וואס טוט עבודת השם, טוט תורה און מצוות, וואס דאס איז די, די טשעינדזש אפערעישן וואס ס'מאכט אויס די, וויאזוי הייסט עס ביי די טרענס, די. דיספאריע יא? דיספאריע דאס איז די דזשענדער דיספאריע איז דא אויך יומען דיספאריע דיספאריע פון א נשמה אין א גוף איז א מורא'דיגע דיספאריע און ס'איז ידוע ס'איז א ריזיגע צער איך גיי נישט אריין אין פאליטיק אבער ס'איז א ריזיגע צער אויב ס'דא אזא זאך אויב א מענטש פילט אז ער איז אין די ראנג גוף יא ס'איז ממש מורא'דיג שטעל דיך פאר ביסט וועקסט אויף א קאץ יא די פעימאס מעשה פון קאפקא איינער וועקט זיך אויף א מוראשקע ס'איז דאך ראנג. און דאס איז די, אזוי פילט זיך די שכינה אויף דער וועלט, דאס איז די אמת, די אמת'דיגע סיטואשען פון דער וועלט איז דאס, און די אמת'דיגע סיטואשען פון יעדע איד, אזוי ווי געזאגט היינט, רוב נשמות זענען גלגולים, רוב מענטשן זענען נישט וואס זיי זענען, ער ווייסט דאך אז ער איז נישט אזוי, ווען ער וואלט נישט געוואוסט דאך איין זאך, ווייל ער ווייסט דאך פון דעם, ווייל די אנדערע פארט פון זיין נשמה, די פנחס, די נדב ואביהוא, קלאפט דא ארום, ער איז נישט, איך בין פנחס, איך בין יא א כהן, איך בין נישט קיין כהן, איך בין דאך מיך. און מען דארף טרעפן און פון דעם מסירת נפש זיין עצות פון דעם דעם מסירת נפש וואס פנחס האט געהאט לקנא להשם דארט האט ער נישט זיינע קנאה וואס איז מסירת נפש וואס ער טוט עפעס א זאך וואס איז ראדיקאל וואס איז קעגן אסאך שוועריקייט קעגן אסאך הנחות וואס מען האט דאס איז אמאל איין עצה אבער אונז האבן גערעדט פון א צווייטע עצה די אנדערע עצה איז געווען צו וויינען אויף דעם איך בין איך בין אבער איך בין אבער אין די ראנג פלאץ איך געפין זיך אין א צווייטנס גוף איך בין נישט אין ריכטיגע די די די יצר הרע וואס איך האב מיט די יצר טוב מיט די נשמה זיי רעדן זיך נישט צונויף זיי נישט זיי זענען איינער וויל דאס און צווייטער זאגט פארקערט ס'איז בכלל נישט די ריכטיגע מענטש ס'איז נישט איז די ראנג מענטש און די סארט מענטשן די צדיקים שאינם גמורים זיי זענען א דוגמא צו די מצב השכינה גלות שפעטער איז דא א לעוועל דאס איז די מדריגה וואס אונז קומט דאס הייסט פנחס אליהו דאס ברענגט אונז צו די גאולה עס איז נאכנישט די גאולה ס'איז די הכנה צו די גאולה די בשורת הגאולה די בשורה וואס מ'האט געגעבן פאר פנחס והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל דאס הייסט נעקסט לעוועל צווייטע אזוי ווי מ'זאגט בורן אגעין צווייטע צווייטע סארט לעבן דאס הייסט יעצט באקומען א נייע נשמה יעצט שטימט עס שוין וויאזוי האט עס געשטימט נדב ואביהוא איז פנחס כ'ווייס נישט פונקטליך די פרטים פון די טעקניקעל וועג פון די דרוש דארף מען אויספיגערען, אבער דאס איז די ווארט, דאס איז די צורה פון וואס אויף פרשת חיך שטייט, און אוודאי די בכלליות'דיגע זאך, דאס אז זמרי האט חתונה מיט כזבי און אזוי ווייטער איז אויכעט פארט פון די זעלבע פראבלעם אז ס'שטימט נישט די וועלט מיט וואס ס'דארף זיין, אז ס'שטימט נישט די שכינה אויף די וועלט, און פנחס האט געטראפן א וועג, א וועג דאס צו מתקן זיין, די די בשורות, די ברית כהונת עולם וואס ער האט געטראפן, די רמח וואס ער האט גענומען מיט דאס, די די עזות וואס ער האט געהאט, וואטעווער ס'איז פונקטליך, כ'ווייס נישט פונקטליך היינט וואס די סעלושען איז, איינציגע סעלושען וואס איך האב היינט איז. צו וויינען, צו זיצן אויף דער ערד און זאגן אז דאס איז נישט די זאך, און דאס איז א וועג, און צום סוף קומט עס אן, די מען קומט אן, אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, שלום מיינט דאך שלימות, שלום מיינט דאך אז מען פילט זיך מאוחד, יא, א מענטש איז נישט צוקריגט, איין, אזוי ווי מען קען זיין צוקריגט מיט א צווייטן, קען מען זיין צוקריגט מיט זיך, איינער איז אין די ראנג גלגול, צוקריגט מיט זיך אליינס, זיין גוף וויל עפעס וואס זיין נשמה וויל נישט, זיין די חלק פון זיין מענטשליכקייט וויל עפעס אנדערש, ברית כהונת עולם די שלום וואס איז געווארן דאך דאס איז דאס מ'דארף ווארטן אויף מ'וועט אנקומען צו דעם, שמיני עצרת באמת איז די ברית כהונת עולם די תכלית המדריגות אין די אלע זאכן, די בריתי שלום, דאס איז ווען ווען ס'ווען ס'ווערט פארראכטן דאס ווען דורך על ידי וואטעווער עבודה ס'איז ווערט פארראכטן די פראבלעם און ס'ווערט ברית כהונת עולם.